זאגט די משנה, המכיר כליו וספריו ביד אחר, איינער דערקענט זיינע כלים, זיינע ספרים, אין די האנט פון אנדערן, און דער מענטש טענה'ט, ער האט זיי געקויפט פון א מענטש, ויצא לו שם גניבה בעיר, ס'איז ארויסגעגאנגען אין שטאט א קול אז ס'איז געווארן צוגעגנבעט זיינע כלים, ישבע לו לוקח, דער לוקח זאל שווערן כמה נתן, וויפיל געלט ער האט באצאלט פאר די כלים פאר די ספרים, ויטול, און ער זאל נעמען. ואם לאו, אויב ס'איז נישט ארויסגעגאנגען קיין שם גניבה בעיר, לאו כל הימנו, גלייב איך אים ניט, שאני אומר, איך זאג, מכרן לאחר, ער האט פארקויפט די כלים צו א צווייטן, ולקחן זה הימנו, און דער מענטש האט זיי אפגעקויפט, יעצט האט ער חרטה פון דעם, וויל ער זיי צוריק באקומען. רש"י, שם גניבה, שיצא קול, ס'איז ארויסגעגאנגען א קול, שנגנבו כליו, ס'איז געווארן צוגעגנבעט זיינע כלים. נשבע לוקח כמה נתן ויטול, ויחזיר לו כליו, ער זאל צוריקגעבן די כלים. ולפני יאוש קמיירי, דא רעדט זיך לפני יאוש. לכאורה פארוואס ווערט דערמאנט אין דער משנה כליו וספריו, קען מען פארשטיין ווי תוספות זאגט, דעריבער דערמאנט ער ספריו, ווייל פון סתם ספרים איז מען זיך נישט מייאש, פארוואס? ווייל ס'וועט דאך זיכער סוף סוף קומען ליד ישראל, ווייל די גנבים פארקויפן עס נישט נאר צו א איד, נאכער וועט עס אים צוריק באקומען. ער וויל מיר דערציילן אז ס'רעדט זיך לפני יאוש, איי אויב אזוי זאל מיר נאר שטיין ספריו וואס שטייט כליו, און ווי דער תוספות יום טוב זאגט קען מען פארשטיין סברה זאל מען נאר שטיין ספרים. וואלט איך געזאגט דארט גלייבן אים די חכמים אויב יצא שם גניבה בעיר, ווייל מסתמא האט ער זיי נישט פארקויפט, מען טאר נישט פארקויפן קיין ספר תורה, לא מיבעיא לויטן רא"ש, וואס דער טור שרייבט יורה דעה סימן רעש-עיין אז אלע ספרים טאר מען נישט פארקויפן, ליגט דאך אין ספריו אלע ספרים קען מען נישט פארקויפן. אפילו לויט דעם בית יוסף וואס ער זאגט, סימן רמ"ח, אז ספרים קען מען יא פארקויפן, א ספר תורה איז אסור צו פארקויפן, אז ס'זאל נאר שטיין ספריו וואלט איך געזאגט ס'רעדט זיך ביי ספר תורה, מטעם איסור המכירה טו איך אים גלייבן, אבער אנדערע זאכן וואלט איך געזאגט ס'איז נישט אזוי אט דער דין, כ'גלייב אים נישט, אפשר האט ער עס פארקויפט אפילו יצא שם גניבה בעיר. גמרא, פרעגט די גמרא וכי יצא לו שם גניבה בעיר, מאי הוי, וואס איז ארויסגעגאנגען א שם אז מען האט אים בא'גנב'עט, ליחוש זאל מען מורא האבן, דילמא זבנינהו, ער האט זיי פארקויפט און ער האט יעצט חרטה פון די מכירה, והוא ניהו קא מפיק שמא, און ער אליין טוט מאכן דעם קול אז מען האט זיי פון אים צוגע'גנב'עט. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן, כגון שבאו בני אדם בתוך ביתו, ס'איז געקומען מענטשן אין זיין הויז, זיי האבן גענעכטיגט ביי אים, ועמד, ער איז אויפגעשטאנען, והפגין בלילה, ער האט געשריגן ביינאכט, ואמר, און ער האט געזאגט, נגנבו כליי. פרעגט די גמרא, דאס איז נאכנישט קיין באווייז אז ס'איז געווארן צוגעגנבעט, כל שכן עילא מצא ווען ער האט פארקויפט די כלים און ער האט חרטה און ער ווייסט דער לוקח האט זיי פארקויפט צו אנדערן שרייט ער ביינאכט ווען מענטשן זענען אוועק כדי מען זאל אים גלייבן עילא ער האט געפונען א וועג וויאזוי מען זאל אים גלייבן רב כהנא מסיים בה משמיה דרב רב כהנא פירט אויס אין נאמען פון רב'ן.

אויף זייערע אקסלען, והכל אומרים, און אלע זאגן, נגנבו כליו של פלוני. פרעגט די גמרא, עס איז נאך נישט קיין באווייז אז מ'האט צוגעגנבעט די ספרים, ודילמא כלים הוו, ספרים לא הוו, ס'איז דאך נאר געווען כלים נישט קיין ספרים. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כגון דקאמרי נמי ספרים, זיי זאגן, אז די מענטשן האבן ארויסגעטראגן בינטלעך ספרים, פרעגט די גמרא, וליחוש, זאל מען מורא האבן דילמא זוטרי, מען האט ביי אים צוגעגנבעט קליינע ספרים וקא טעין, און ער מאנט רברבי, די גרויסע וואס ער האט פארקויפט האט ער חרטה. אמר רבי יוסי בר חנינא דקאמרי, די מענטשן וואס זיי זאגן אז זיי האבן געזען מען האט ארויסגעטראגן פון אים פעקלעך מיט ספרים, זאגן זיי ספר פלוני ופלוני. די און די ספר. פרעגט די גמרא פון דעם איז נאך אויך נישט קיין באווייז, ודילמא הוו עתיקי, מ'האט טאקע ביי אים צוגע'גנב'עט אלטע וקא טעין חדתי, יעצט האט ער געפונען א סיבה מ'וועט אים גלייבן ווייל ער האט ווען ער האט חרטה אויף די נייע וואס ער האט פארקויפט. אמר רב, האט רב געזאגט, כגון דאמרי הללו כליו של פלוני, הללו ספריו של פלוני. אז די מענטשן זאגן אז די כלים, די ספרים וואס זיי געפינען זיך ביד אחר, די האט מען ארויסגעטראגן. פרעגט די גמרא, ומי אמר רב הכי, האט דען רב אזוי געזאגט אז דער לוקח דארף עס צוריקגעבן והאמר רב, רב האט געזאגט בא במחתרת, אז איינער איז געקומען במחתרת האט ער זיך דאך זיך מפקיר געווען דעם לעבן, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק אם במחתרת ימצא הגנב מען האט אים דערהארגעט איז מען פטור, ונטל כלים ויצא ער האט גענומען כלים און איז ארויסגעגאנגען פטור איז ער פטור, מאי טעמא בדמי.

ער האט זיך איבער געגעבן לקטלא איז עס דער זעלבער גדר ווי קים ליה בדרבה מיניה. דעמאלט זאגן מיר אז ער איז פטור אויף די כלים און די זעלבע זאך ווען ער זאל פארקויפן די כלים וואלט די לוקח אויך נישט געדארפן צוריק געבן ווייל ווען עס איז ביד גנב איז ער פטור צוריק געבן איז די לוקח אויך פטור. אבל הני אבער דא. כיוון דלא מסרו נפשייהו לקטלא, זיי זענען אריינגעקומען צו אים אין הויז נעכטיגן, נאכער האבן זי אונטערגעגראבן און זענען אנטלאפן, אבער זיי האבן נישט זיך איבערגעגעבן אויף קטלא, לא, דעמאלט זאגן מיר נישט דעם דין, אז זיי האבן עס קונה געווען מיט דעם וואס זיי האבן מפקיר געווען זייער לעבן. אמר רבא, האט רבא געזאגט, לא שנו. ס'איז נישט געווארן געלערנט דאס וואס רב האט געזאגט, ווי רב כהנא האט אויסגעפירט מחתרת חתורה, און מענטשן זענען ארויסגעגאנגען מיט אנבורקראות של כלים און מיט ספרים, און מען האט דערקענט הללו כליו של פלוני, דאס איז נאר גערעדט געווארן אלא בעל הבית העשוי למכור כליו, אזעלכער וואס דער סדר פון אים ער פארקויפט די כלים. אבל בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, דער וועלכער פארקויפט נישט זיינע כלים לא צריך לאהדורי עליה כולי האי, דארף איך נישט מען זאל זאגן אז די עדות דערקענען אז ס'איז געווען ספר פלוני ופלוני, אז זיי דערקענען אז דאס וואס איז ביי דעם לוקח דאס האט מען צוגעגנבעט. נאר ס'איז גענוג אז באה במחתרת און זיי האבן ארויסגעטראגן כלים. פרעגט די גמרא, ודילמא איצטריך ליה זוזי וזבין, זאל טאקע זיין ס'איז א מענטש וואס ער פארקויפט נישט די כלים, אבער אפשר האט ער געדארפט האבן געלט און ער האט פארקויפט? אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, הרי יצא לו שם גניבה בעיר, ס'איז דא ביידע זאכן, אי יצא לו שם גניבה בעיר, און אויכעט פון צווייטן זייט, ער איז א מענטש וואס פארקויפט נישט די כלים, איז דאס א גענוג? איתמר מיר האבן געלערנט גנב האט געגנבעט א זאך ומכר האט עס פארקויפט ואחר כך הוכר הגנב נאכדעם האט מען געפינען דעם גנב רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון רב האלט הדין עם הראשון דער בעל הבית מאנט ביי דעם גנב דער לוקח איז נישט זיין בעל דין. אז ער וויל עס צונעמען פון לוקח זאל ער באצאלן, כאטש הוכר הגנב זאג איך נישט אז דער לוקח זאל צוריק געבן די כלים אומזיסט און ער זאל מאנען פון דעם גנב זאג איך נישט אזוי. ר' יוחנן משמיה דרבי ינאי אמר, הדין עם השני, דער בעל הבית נעמט עס צו פון לוקח אומזיסט, און דער לוקח גייט און ער מאנט אפ די געלט פון גנב. אמר רב יוסף לא פליגי מען קריגט זיך נישט כאן לפני ייאוש פאר, אויב ער האט עס געקויפט פון גנב לפני ייאוש, דעמאלט הדין עם השני, כאן לאחר ייאוש דעמאלט הדין עם הראשון, ותרוייהו אית להו דרב חיסדא, ביידע האלטן דאס וואס רב חיסדא האט געזאגט גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו רצה מזה גובה רצה מזה גובה דא אויכעט כאטש ער האט באצאלט געלט צו דעם גנב אבער ס'איז דאך לפני ייאוש איז ער א גזלן אויף דער זאך אויב לא הוכר הגנב האבן די רבנן געמאכט תקנת השוק ווי שטייט אין דער משנה. ער זאל נעמען דאס וואס ער האט געגעבן, אבער דארט נאר ווי הוכר הגנב, דארף דער לוקח האבן דין תורה מיט דעם גנב, און דעם בעל הבית דארף ער עס געבן אומזיסט. אמר ליה אביי ולא פליגי, האט אביי געזאגט צו רב יוסף'ן, קריגן זיך דען ניט? הא מתנות כהונה כלפני ייאוש דמי, מתנות כהונה גלייך ווי לפני ייאוש, א כהן איז זיך קיינמאל נישט מייאש, ופליגי, ס'איז דא א מחלוקת, דתנן האמער געלערנט, אמר לו. ער זאגט צום בעל הבית, מכור לי מעיה של פרה, פארקויף מיר די קישקעס פון דער פרה, והיה בו מתנות, צווישן זיי איז געווען די קיבה וואס מען דארף עס געבן דעם כהן, נותן לכהן, איז דער לוקח דארף עס אוועק געבן די קיבה צום כהן, ואינו מנכה לו הדמים, מען רעכנט נישט אראפ אז ער זאל דעם מוכר צאלן ווינציגער געלט, ווייל מסתמא האט ער אים נישט פארקויפט די קיבה, לקח הימנו. במשקל האט עס געקויפט אויף דער וואג האט מען די קיבה אויך געוואויגן נותנן לכהן מען דארף עס געבן דעם כהן ומנכה לו מן הדמים און מען דארף אראפרעכענען פון די געלט פאר דעם אויך באצאלט ער נישט ואמר רב האט רב געזאגט לא שנו עס איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז לקח הימנו במשקל גיט ער עס צום כהן און ער מאנט די געלט פון דעם מוכר אלא ששקל לעצמו אז ער אליין דער לוקח האט געוואויגן אבל שקל לו הטבח. דער וואס האט געשחטן האט אים געוואויגן, הדין עם הטבח איז דער דין פון דעם כהן אויף דעם טבח, רב גייט לטעמיה וואס ער זאגט הדין עם הראשון, דער טבח איז דאך דער גנב ראשון דער לוקח איז דער שני, זעהט זיך אז כאטש ס'איז לפני ייאוש דאך האלט רב הדין נאר עם הראשון ניט בשני, ער האלט נישט ווי רב חיסדא. זאגט די גמרא אימא זאג אף דין עם הטבח, ער וויל קען ער האבן א דין תורה מיטן טבח ער וויל מיט דעם ערשטן. איז שווער, א גרעסערע חידוש וועט דאך זיין הדין מיט דעם לוקח, נאר דא איז דער חידוש אנדערש, מהו דתימא אין מתנות כהונה נגזלות, איך וואלט געוואלט מיינען מתנות כהונה, ווייל מכח גבוה קאתו, ווי זענען זיי דא בלאנגען זיי צום כהן, אפילו ווען דער טבח האט אים אפגעוואויגן, זאל ער קענען צונעמען נאר פון לוקח, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז דער דין איז מיטן טבח אויכעט. פרעגט די גמרא ולאביי דאמר פליגי, אביי זאגט זיי קריגן זיך, במאי פליגי, וואס איז די מחלוקת בדרב חיסדא, דער וואס ער זאגט הדין עם הראשון האלט נישט ווי רב חיסדא, און דער וואס זאגט הדין עם השני אויך מיט דעם שני האלט ווי רב חיסדא. רב זביד אמר רב זביד זאגט די מחלוקת איז כגון שנתייאשו הבעלים ביד לוקח, ולא נתייאשו ביד גנב, מען האט פארקויפט די זאך קודם ייאוש נאכער איז דא ייאוש ובהא פליגי, אין דעם איז די מחלוקת, מר סבר ייאוש ואחר שינוי רשות, קנה, אויב פריער ייאוש נאך דעם שינוי רשות קנה, שינוי רשות ואחר כך ייאוש לא קנה, דעריבער איז די דין מיט דעם שני אויכעט, ומר סבר לא שנא, קומט אויס, פריער שינוי רשות נאך דעם ייאוש האט ער קונה געווען, איז אפילו פאר געלט דארף אויך נישט דער לוקח צוריק געבן די זאך. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, בגלימא דכולי עלמא לא פליגי דהדר למריה, ס'רעדט זיך לפני ייאוש, און ביידע האלטן ווי רב חיסדא, און די גלימא די חפץ פון גניבה האלטן אלע ס'גייט צוריק צום בעל הבית בחינם, און דער לוקח קען עס נישט פארהאלטן פאר די געלט, אזוי ווי רב חסדא זאגט. און דאס וואס דא שטייט הדין עם הראשון מיינט מען נישט די דין פון די בעל הבית פון וועמען מען האט צוגע'גנב'עט, נאר דא רעדט מען מיט דעם דין פון לוקח. והכא דא בעשו בו תקנת השוק קמיפלגי. ס'איז דאך פארהאנען תקנת השוק, אז איינער קויפט א זאך בפרהסיא אין שוק, נאכהער ווייזט זיך ארויס ס'איז געגנבעט, האט מען געמאכט א תקנה דער בעלבאס זאל געבן די געלט, קריגט מען זיך צו מ'האט געמאכט תקנת השוק. רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון איז די טייטש, דינא דלוקח דלישקול זוזי מגנב, דער לוקח נעמט געלט פון גנב, ולא עשו בו תקנת השוק, מ'האט נישט געמאכט דא קיין תקנת השוק, ווען ס'איז הוכר הגנב. ורבי יוחנן משמיה דרבי ינאי אמר הדין עם השני, מיינט מען, נישט ווי כ'האב פריער געטייטשט דער דין פון באבעס און דעם נגזל, נאר דינא דלוקח דלישקול מבעל הבית, ער דארף נעמען דער לוקח וויפיל ער האט באצאלט פון באבעס, ועשו בו תקנת השוק, מ'האט געמאכט תקנת השוק, כאטש איך האלט ווי רב חסדא'ס דין, און דער לוקח קען נישט זאגן צום בעלבאס לאו בעל דברים דידי את אבער ער גיבט צוריק די גניבה און ער מאנט די געלט. פרעגט רש"י וואס איז דער חילוק, סיי ווי נעמט ער דאך געלט, וואס איז דער חילוק צוליב דער תקנה, צו ער זאגט לאו בעל דברים דידי את, זאגט רש"י עס כאפט א חילוק, אויב ר'האט געגזלט און ס'איז געקומען א צווייטער און ר'האט עס אויפגעגעסן און ר'האט גארנישט נישט באצאלט פאר דעם גנב, איז אויב ער וויל האבן א דין תורה מיטן צווייטן, נעמט ער עס אפ פון צווייטן, דא פאסט זיך דאך שוין נישט צו זאגן תקנת השוק, ווייל אים איז דאך געקומען די זאך אומזיסט. פרעגט די גמרא וסבר רב לא עשו בו תקנת השוק, האלט דען רב אז מען האט נישט געמאכט תקנת השוק ווען מען האט דערקענט דעם גנב, והא רב הונא תלמידיה דרב הוה, רב הונא איז געווען א תלמיד פון רב מסתמא האט ער דאך געפסקנט ווי רב, וחנן בישא גנב גלימא, חנן בישא האט גע'גנב'עט א מלבוש וזבנה, ער האט עס פארקויפט, אתא לקמיה דרב הונא, דער מענטש ביי וועמען מען האט עס צוגע'גנב'עט מיט דעם לוקח זענען געקומען האבן א דין תורה, אמר ליה לההוא גברא, האט ער געזאגט צו דעם מענטש וואס מען האט עס צוגע'גנב'עט,

פרעגט די גמרא והא חנן בישא דמפורסם הוה, ער איז געווען מפורסם ועשו בו תקנת השוק. זאגט צו דעם בעלבאס ער זאל צוריק געבן געלט דעם לוקח, ענטפערט די גמרא נהי דמפורסם לבישותא, ער איז טאקע געווען מפורסם אלס שלעכטער, דאס איז דאך געווען זיין נאמען חנן בישא, לגניבותא לא מפורסם, ער איז נישט געווען מפורסם ער זאל זיין א גנב.

צוליב דער זאך וועגן דער גניבה, דו האסט שוין פריער געבארגט דעם געלט, משכנתא, ער האט געגעבן די חפץ פאר א משכון, שוי מאתן, דער משכון איז ווערט צוויי הונדערט און ער האט גענומען במאה, הונדערט, עשו בו תקנת השוק, ווייל זיכער פארוואס האט מען געגג געבארגט די הונדערט צוליבן משכון? שווה בשווה, דער משכון איז ווערט הונדערט און ער האט עס געגעבן א משכון אויף הונדערט וואס ער האט געליגן, דאס איז נישט אזוי דער סדר מען זאל לייען אויף א משכון די גאנצע ווערט, איז דא אין דעם א מחלוקת, אמימר אמר לא עשו בו תקנת השוק, ווייל עס איז נישט דער סדר אזוי יא צו לייען, דעריבער האט מען געבארגט די געלט נישט אויף דעם משכון נאר מען גלייבט אים, מר זוטרא אמר מר זוטרא זאגט עשו בו תקנת השוק. זבינא, ער האט פארקויפט די די געגנבעטע זאך שווה בשווה, עס איז ווערט הונדערט ער האט גענומען הונדערט עשו בו תקנת השוק. שווה מאה, די זאך איז ווערט הונדערט במאתן ער האט גענומען פאר דעם צוויי הונדערט, רב ששת אמר לא עשו בו תקנת השוק. ער קען דאך קיין הונדערט אויך נישט באקומען אזוי ווי די אנדערע הונדערט איז דאך געווען א מתנה איז דאס אויך געווען א מתנה רבא אמר עשו בו תקנת השוק כאטש ס'ווערט הונדערט אז דער בעל הבית וועם ער האט צוגעגנבעט וויל האבן די זאך דארף ער געבן מאתים ווייל אמאל פאסירט מען קויפט די זאך טאפעלט ווי די ווערט והלכתא און די הלכה איז בכולהו עשו בו תקנת השוק ביי אלע האט מען געמאכט תקנת השוק לבר א אויסנאם מגנב ופרע בחובו. גנב ופרע בהקיפו, וואס דארטן נאר האט ער דאך נישט געגעבן די געלט אויף דעם חפץ, מען האט דאך שוין פריער געהאט געגעבן די געלט, דארטן האט מען נישט געמאכט קיין תקנת השוק, דארטן איז דער דין אז דער מלווה צו דער חנווני גיט צוריק די געגנבעטע זאך און ער באקומט נישט קיין געלט. רשי. חמוה דרבינא, דער שווער פון רבינא'ן, הוה מסיק בההוא גברא ארבעה זוזי, האט געמאנט ביי איינעם פיר זוז, גנב גלימא האט געגנבעט א מלבוש, אתיא ניהליה האט געברענגט די מלבוש, אוזפיה ארבעה זוזי אחריני, האט אים געבארגט נאך פיר זוז. לסוף הוכר הגנב, מען האט דערקענט דעם גנב. איז געווען די שאלה? צו מען האט געמאכט תקנת השוק אז מען דארף געבן דעם לוקח די געלט וואס ער האט באצאלט, אתא לקמיה דרבינא, איז מען געקומען פאר רבינא'ן, אמר האט ער געזאגט אזוי, קמאי, די ערשטע פיר זוז האט ער דאך געבארגט אן דעם מלבוש, איז עס גנב ופרע בחובו, ולא בעי למיתב ליה ולא מידי, מען דארף אים גארנישט נישט געבן, אבער הנך ד' זוזי אחריני, די אנדערע פיר זוז וואס ער האט אים געגעבן ווען ער האט געברענגט,

די מלבוש האט ער אוועקגעגעבן פאר די ערשטע פיר זוז, גנב ופרע בחובו, גנב ופרע בהקיפו, וארבעה זוזי בתראי, הימוני הימניה, די אנדערע פיר זוז האט ער אים געגלייבט כי היכי דהימניה מעיקרא, אזוי ווי ער האט אים פריער געגלייבט, און דאס ווערט נישט אנגערופן קיין משכון. ממילא דארף מען אים גארנישט נישט געבן, די ערשטע פיר זוז איז דאך גנב ופרע בחובו, און די צווייטע האט ער נישט געבארגט אויף דעם אויב ער האט אים געגעבן די גלימא, נאר האט עס אים געבארגט ווייל ער האט אים געגלייבט, והא ראיה, פריער האט ער דאך אים אויכעט געגלייבט. איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרבי אבהו, די זאך איז געקומען פאר רבי אבהו אמר האט ער געזאגט הלכתא כרב כהן, די הלכה איז ווי רב כהן אז אין דעם פאל דער גנב האט געהאט געבארגט ביי איינעם פיר זוז, נאכער האט ער געגנבעט א חפץ און האט עס געגעבן צו דעם מענטש און האט געבארגט נאך פיר זוז, זאגן מיר אז מען טרעפט דעם גנב. איז דער לוקח גיט צוריק די זאך און ער באקומט גארנישט ניט די געלט, ווייל די ערשטע פיר וואס ער האט געגעבן דעם מלבוש איז דאך געווען גנב ופרע בחובו, און די צווייטע ד' זוז איז אן ענין וואס ער האט אים געגלייבט. דערציילט די גמרא א מעשה, נרשאה, איינער פון דער שטאט נרשאה, גנב ספרא, האט געגנבעט א ספר, זבניה לפפונאה,

און די פפונאה, דער ערשטער לוקח האט באקומען פון דעם מענטש פון מחוזא הונדערט צוואַנציק, דער ערשטער לוקח האט פארדינט צוואַנציק. בסוף הוכר הגנב, דורך די ענדע האט מען דערקענט דעם גנב. אמר אביי, האט אביי געזאגט, ליזיל מריה דספרא, זאל גיין דער בעל הבית פון דעם ספר, ויהיב ליה לבר מחוזא תמנן זוזי, ער גיט די בר מחוזא

מתקיף לה רבא האט רבא געפרעגט א קשיא, איך מאך דאך יעצט שאדן דעם בר מחוזא, ער באקומט נאר אַכציק און די אנדערע פֿערציק ווער זאגט אז דער פפונאה וועט אים געבן? השתא לוקח מגנב עשו בו תקנת השוק, ווען איינער קויפט פון גנב האט מען געמאכט תקנת השוק ווייל ער האט עס געקויפט במקום מפורסם אין שוק. ווי זאל ער וויסן ס'איז געגנבעט. זאגן מיר ער איז גארניט שולדיג. דארף דער בעל דער מענטש וואס ביי אים איז געווארן צוגעגנבעט באצאלן דעם לוקח? וויפיל ער האט פאר דעם געגעבן? לוקח מלוקח מיבעיא, א קויף פון א לוקח האט מען דאך זיכער געמאכט תקנת השוק. אלא אמר רבא האט רבא געזאגט דער דין איז אזוי. וואס איז דא געווען דער פאל? דער נרשאה דער גנב האט עס פארקויפט צו די פפונאה פאר אַכציק און די פפונאה האט עס פארקויפט געווען אין מחוזא פאר הונדערט צוואַנציק ליזיל מריה דספרא זאל גיין דער בעלבאס פון ספר ויהיב ליה לבר מחוזא מאה ועשרין זוז די בר מחוזא האט געגעבן הונדערט צוואַנציק זוז דארף מען אים געבן וואס ער האט באצאלט ושקיל ספריה ער נעמט זיין ספר. וליזיל מרי דספרא זאל גיין דער בעל בית פון ספר ולישקול ער זאל נעמען ארבעין מפפונאה פערציג נעמט ער פון פפונאה ווייל פפונאה האבן דאך פארדינט פערציג ותמנן מנרשאה און אכציג פון דעם גנב נרשאה. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף קט"ו, עמוד א', די משנה. זאגט די משנה, זה בא בחביתו של יין, איינער גייט און ער טראגט א פאס וויין, וזה בא בכדו של דבש, און דער אנדערער קומט און ער טראגט א קריגל פון האניג, נסדקה חבית של דבש. ס'איז געווארן געשפאלטן דער פאס פון האניג. די גמרא אין אנפאנג דריטן פרק פרעגט פתח בכד וסיים בחבית, אט זאגט ער וזה בא בכדו של דבש, נאכער זאגט ער נסדקה חבית של דבש. די גמרא פארענטפערט דארטן יעצט אז ס'איז געווארן געשפאלטן דער פאס פון האניג, האניג איז דאך טייערער ווי וויין. ושפך זה את יינו דער בעל בית פון דער וויין האט אויסגעגאסן די וויין, והציל את הדבש לתוכו, און ער האט געראטעוועט דעם האניג אין זיין פאס אריין, איז דער דין אין לו אלא שכרו, ער באצאלט אים נאר זיין שכר, די שכר פון דער כלי, די שכר פון דער ארבעט, אבער. פאר די וויין וואס ער האט שאדן דארף ער אים נישט באצאלן, כאטש אין אמת'ן איז ער דאך נישט מחויב אויסצוגיסן דעם וויין, טאקע פאר דערפאר, ווייל אבידתו ואבידת חברו איז דאך אבידתו קודמת, האט ער דאס נישט געדארפן טון, ער האט דאס געטון, זאגט ער, האסט געטון לפנים משורת הדין, האסט געטון א מצוה, פאר א מצוה באצאלט מען נישט. ואם אמר. אויב דער פון דעם וויין האט געזאגט, אציל את שלך, איך וועל ראטעווען דיין האניג, ואתה נותן לי דמי שלי, און דו וועסט מיר באצאלן פאר די וויין, איז דעמאלט דער דין חייב ליתן לו, איז ער מחויב אים צו באצאלן וויפיל ער האט שאדן פון דעם וויין. אין שיטה איז דא א שאלה צי די בעל הבית פון האניג דארף זאגן איך באשטיי, אדער דאס וואס ער טוט שווייגן דאס הייסט שוין הסכמה. דער זעלבער דין איז פארהאנען ביי צוויי אייזל, שטף נחל חמורו וחמור חברו, דער טייך האט פארפלייצט זיין אייזל און די אייזל פון זיין חבר. שלו יפה מנה, ראובן'ס אייזל איז ווערט הונדערט, ושל חברו מאתיים, די אייזל פון שמעון'ען איז ווערט צוויי הונדערט. והניח זה שלו, ראובן האט איבערגעלאזט זיין אייזל, והציל את של חברו, ער האט געראטעוועט שמעון'ס אייזל, אין לו אלא שכרו, באצאלט אים ניט שמעון דעם שאדן וואס ר'האט געהאט א אייזל פון הונדערט, ער באצאלט אים נאר שכר פעולה. ואם אמר לו, אויב ראובן האט געזאגט צו שמעונ'ן, אני אציל שלך, איך וועל ראטעווען דיין אייזל וואס איז ווערט צוויי הונדערט, ואתה נותן לי את שלי, און דו וועסט מיר באצאלן דעם שאדן פון הונדערט וואס כ'האב אין מיין אייזל, חייב ליתן לו, איז ער מחויב אים צו געבן. די גמרא וועט ווייטער פרעגן, פארוואס דארף מיר שטיין צוויי פאלן, דער ערשטער פאל ביי דבש און יין, און דער צווייטער פאל חמור שוה מאתים און שוה מנה. רש"י, אין לו אלא שכרו, אויב ער האט אליין אויסגעגאסן די וויין באקומט ער נאר דעם שכר, שכר כלי, וויפיל ס'איז ווערט די כלי וואס האט געהאלטן די וויין פריער, איז שכר פעולה און שכר פון דער ארבעט. גמרא, פרעגט די גמרא ואמאי, פארוואס זאגן מיר. אין לו אלא שכרו, לימא ליה, זאל דער בעל היין זאגן צו דעם בעל הדבש, מהפקירא קא זכינא, דיין האניג וואלט דאך סייווי געווארן פארלוירן, איז עס שוין געווען הפקר, איז גלייך ווי איך האב א זאך גענומען פון הפקר, פארוואס שטייט אין לו אלא שכרו, דעם גאנצן האניג זאל ער נעמען? ביי דער חמור קען מען נישט פרעגן די קשיא, ביי דער חמור איז געווארן פארפלייצט, אזוי ווי ער קען ראטעווען קען דאך דער צווייטער אויכעט ראטעווען, דא אבער ביי יין און דבש, דער חבר האט דאך נישט, דער בעל הדבש האט דאך נישט קיין אנדער כלי, א ראיה וועל איך דיר ברענגען אז ווען די זאך ווערט צובראכן איז עס הפקר, מי לא תניא האבן מיר דען נישט געלערנט. הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן, איינער האט געטראגן קריגלעך וויין, קריגלעך פון אויל, און זיי זענען געווען טבל, און ער זעט אז זיי וועלן זיך באלד צוברעכן, וראה שהן משתברות, ער זעט זיי וועלן זיך צוברעכן, אלעס וועט ווערן אויסגעגאסן, לא יאמר טאר ער נישט זאגן הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי. טאר מען נישט זאגן דאס זאל זיין תרומה ומעשר אויף די פירות וואס ער האט אין הויז ואם אמר און אויב ער האט געזאגט לא אמר כלום, פארוואס? ווייל אויב די זאך גייט לאיבוד איז שוין די זאך נישט זיין זאך ער האט שוין אין דעם נישט קיין זכות און דאס איז הפקר. די זעלבע זאך דארטן ביי דעם דבש אז דער דבש וואלט דאך סייווי געגאנגען לאיבוד. זאל טענה'ן דער בעל היין איך האב זוכה געווען פון הפקר, פארוואס זאגן מיר אין לו אלא שכרו, אין אמת'ן אין דעם פאל איז דא נאך א שאלה, מען טאר דאך נישט אפשיידן שלא מן המוקף, מען דארף אפשיידן פון דיע פירות אויף דיע פירות וואס עס זענען דערלעבן, נאר דער מאירי זאגט דער דין שלא מן המוקף דאס איז נאר א דין לכתחילה, אבער בדיעבד אז מען האט אפגעשיידט שלא מן המוקף איז עס תרומה. נאר דא ווייל משתברות איז אפילו בדיעבד איז עס אויך נישט. ענטפערט די גמרא, כדאמר רבי ירמי', אז רבי ירמי' האט פארענטפערט א אנדער קשיא, כשעקל בית הבד כרוך עליה, עס רעדט זיך, ס'וועט זיך נישט אינגאנצן אויסגיסן, ס'ארומגעוויקלט דער עקל פון דעם בית הבד, ס'וועט ווערן מיט טראפנסווייז טראפנסווייז אויסגיסן זיך, הכא נמי דא אויך איז כשעקל בית הבד כרוך עליה אז ארום דעם האניג איז ארומגערינגלט דער עקל פון דבש ממילא וועט עס נישט ווערן אלעס אויסגעגאסן נאר ביסלעכווייז דעריבער איז עס דא נישט כהפקר. פרעגט די גמרא ואם אמר לא אמר כלום, דו זאגסט אפילו בדיעבד אויב ער האט געזעהן משתברות, ער האט געזאגט ס'זאל זיין תרומה ומעשר, על פירות שיש לי בתוך ביתי איז עס נישט חל, והתניא מיר האבן דאך געלערנט מי שבא בדרך איינער קומט אויפן וועג ומעות בידו ער האט געלט אין די האנט ואנס כנגדו און אנטקעגן אים איז דא א רויבער וועט אים צווינגען צו אוועקנעמען די געלט לא יאמר קען ער נישט זאגן הרי פירות שיש לי בתוך ביתי די פירות וואס איך האב ביי מיר אין הויז מחוללין זענען אויסגעטוישט על מעות הללו אויף דיע געלט. ואם אמר, און אויב ער האט געזאגט דבריו קיימין, זע איך דאך אז בדיעבד איז יא חל, עס קען אויסטוישן אויף דיע געלט. די מעשר שני וואס ער האט אין הויז, און פארוואס האט מען פריער געזאגט אם אמר לא אמר כלום? ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בשיכול להציל, ער קען עס ראטעווען, ער קען זיך אנטקעגן שטעלן דעם אנס, דעם רויבער, פרעגט די גמרא אי בשיכול להציל, אויב ער קען יא ראטעווען, לכתחילה אמאי לא יאמר, פארוואס קען ער לכתחילה נישט זאגן? ענטפערט די גמרא. בשיכול להציל על ידי הדחק, על ידי הדחק קען ער ראטעווען, אבער ס'איז נישט זיכער אז ער וועט ראטעווען, דעריבער לכתחילה זאל ער נישט זאגן, און בדיעבד איז עס געווארן אויסגעטוישט די פירות וואס ער האט ביי זיך אין הויז. קומט אויס אזוי, אונזער משנה, וואס ביי אונז אין דער משנה שטייט ס'איז נישט הפקר, רעדט זיך אז א עקל איז ארומגעוויקלט ארום דעם חבית פון דבש, דעמאלט איז נישט הפקר ווייל ס'וועט זיך אינגאנצן נישט אויסגיסן מיט איין מאל דאס וואס שטייט אין דער ברייתא הרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן און ער האט געזאגט ס'זאל זיין תרומה מעשר איז בדיעבד לא אמר כלום רעדט זיך ס'איז נישט דא קיין עקל ארומגעוויקלט ס'איז הולך לאיבוד איז עס שוין הפקר און דאס וואס שטייט ביים אנס אז בדיעבד. איז עס אויסגעטוישט רעדט זיך בשיכול להציל על ידי הדחק. מיר וועלן פריער לערנען ווי תוספות איז גורס און ווי ב"ח לערנט איין אין רשי. די ווערטער וכל היכי דאיכא פסידא לכתחילה לא יאמר, דאס איז תוספות נישט גורס, און רשי אויך נישט גורס לויטן ב"ח לויט דעם פשט אין רשי. יעצט גייט די גמרא פרעגן א קשיא אויף דער ברייתא פון כדי יין און כדי שמן, דארטן שטייט אם אמר לא אמר כלום, אז אויב ער זעט משתברות און ער זאגט ס'זאל זיין תרומה מעשר איז עס גארנישט ניט ווערט, פרעגט אויף דעם די גמרא והתניא מיר האבן דאך געלערנט הרי שהיו לו. דער לוי האט געהאט מעשר ראשון עשר חביות של טבל טמא, צען פעסער פון טבל טמא, די דין איז דאך אז נאכדעם ווי דער לוי באקומט מעשר ראשון דארף ער אפשיידן פון דעם מעשר ראשון תרומה, תרומת מעשר, איינס פון צען, האט ער דא ביי זיך צען פעסער פון טבל וואס איז טמא. האט נאך נישט פון דעם אוועק געגעבן תרומת מעשר, די תרומת מעשר וואס מען שיידט אפ פון מעשר ראשון איז ראוי צו דעם כהן, אבער דא אז ס'איז טמא קען מען דאך דאס נישט טרינקען, ס'האט דאך דעם זעלבן דין ווי תרומה. וראה אחת מהן שנשברה, ער זעט איינס פון זיי צוברעכט זיך, או שנתגלתה, ס'איז געווארן אפגעדעקט. א שלאנג האט פון דעם געטרינקען, האט מען מורא אז ער האט אריינגעלאזט אין דעם דעם גיפט, ממילא קען מען עס שוין מערער נישט טרינקען. אומר, קען ער זאגן, הרי היא תרומת מעשר, דאס זאל זיין תרומת מעשר, על תשע חברותיה, אויף די ניין אנדערע. ובשמן לא יעשה כן, בשמן קען ער אזוי אויך נישט טון, מפני הפסד כהן. ווייל ווען ער זאל געבן דעם כהן שמן טמא וואלט ער געקאנט האבן פון דעם נוצן, ער וואלט דאס אנגעצינדן, מען מעג דאך לייכטן און הייצן מיט שמן טמא, און יעצט אויב עס ווערט זיך צעבראכן האט ער שאדן. וואס איז די קשיא? זעה איך דאך דא אויך. אז ס'איז יא חל, ווי דער ב"ח לערנט דא א פשט. מיר האבן יעצט געלערנט א חבית המשתברת איז גלייך ווי ס'איז פארלוירן, און פריער שטייט לא אמר כלום, און וויאזוי קען ער דא גיין לכתחילה מתקן זיין? בשלמא ס'זאל פריער שטיין ואם אמר דבריו קיימין אז בדיעבד. איז חל אויף די כדי יין כדי שמן תרומה ומעשר על פירות שיש לו בתוך ביתו וואלט נישט געווען קיין קשיא כאטש דארט שטייט לכתחילה טאר מען נישט און דא שטייט לכתחילה מעג מען קען איך זאגן דא איז נישט דא קיין גרויסע שאדן קען מען זאגן לכתחילה אויך אבער יעצט אז פריער איז געשטאנען לא אמר כלום. איז די פאס וואס דארף ווערן צעבראכן וואלט געזאגט ס'איז תרומה ומעשר און מותר צו אזוי, ס'איז נישט חל אויף דעם דער שם מעשר, אויב אזוי ווי אזוי איז ער מתקן מיט דעם צעבראכענעם פאס דעם אנדערן טבל? עמיר זען תוספות, וכל היכי דאיכא פסידא לכתחילה לא. לא גרסינן איך בין עס נישט גורס כדפירש הקונטרס דהא בברייתא דמייתי נמי אסור לכתחילה היכא דאיכא הפסד כהן אין די ברייתא שטייט אויך אז מ'טאר נישט לכתחילה ווי ס'איז דא הפסד כהן ביי וויין די טעם פארוואס מעג מען ווייל ס'איז נישט דא קיין הפסד כהן דקתני אין די ברייתא שטייט דאך דא בשמן לא יעשה אז לכתחילה טאר מען נישט טון בשמן. ואם כן, אויב אזוי, לעיל נמי דאיכא הפסד כהן שפיר אסור לכתחילה, טאר מען נישט לכתחילה, אלא אמאי דקאמר לעיל דאפילו דיעבד לא אמר כלום פריך, ער פרעגט אויף דעם וואס איז פריער געשטאנען לא אמר כלום. ברענגט אראפ א פשט מ'איז יא גורס די גרסה וכל היכא דאיכא פסידא לכתחילה לא יאמר, אז די קשיא גייט אויף אנס, פארוואס זאגן מיר ביי אנס אז לכתחילה זאל מען נישט זאגן ווייל ער יכול להציל נאר על ידי הדחק, דא זעט מען דאך אז מען מעג לכתחילה אויך זאגן ווייל ס'איז הפסד מועט. ווי די גמרא לערנט ווייטער אריין אז סרעדט זיך ביי יין חדש וואס איז נישט ראוי לזילוף. איי לכאורה ברענג א ראיה פון די סיפא בשמן לא יעשה כן, ווייל אין שמן איז דאך ראוי לסיכה און להדלקה איז עס הפסד מרובה, דעמאלט אויך איז מיר פשיטא לכתחילה קען מען נישט טון, נאר דארטן ווי ס'איז הפסד מועט. גלייך איך עס צו צו אנס, אז פארוואס ביי אנס איז א דין לכתחילה טאר מען נישט, און דא מעג מען לכתחילה. אמר רבי ירמי', האט רבי ירמי' געענטפערט, דא אויף די ברייתא פון די עשר חביות רעדט זיך, כשעקל בית הבד כרוך עליה, אז דער עקל בית הבד איז ארומגעוויקלט דעריבער, איז עס נישט לאיבוד ס'וועט נישט ווערן פארלוירן מיט איין מאל דעריבער ביי יין מעג מען לכתחילה זאגן און ביי שמן טאר מען לכתחילה נישט אזוי א זאגן מפני הפסד כהן. און דאס וואס איז דארטן געשטאנען לויט דעם ערשטן פשט אפילו אם אמר לא אמר כלום ס'איז נישט געווען עקל בית הבד כרוך עליה.

ס'איז ראוי? וואס איז עס ראוי? עס רעדט זיך דאך עקל בית הבד כרוך עליה קען מען דאך ניצן, אלא נתגלתה למאי חזיא, אבער בנתגלתה איז דאך דא א חשש אז א ווארעם האט פון דעם געטרינקען, צו וואס איז דאס ראוי? פארוואס ווערט דא דערמאנט אז ער קען זאגן אז ס'זאל זיין תרומה? וכי תימא וועסטו וועלן זאגן חזיא לזילוף מען קען נעמען דעם וויין מען זאל אים אויסשפריצן אין שטוב ער זאל האבן א גוטן ריח, כ'קען אבער אזוי נישט זאגן, והתניא מיר האבן געלערנט מים שנתגלו וואסער וואס זענען געווען אפגעדעקט אויף די ערטער וואס דארט איז שכיח שלאנגען און ס'קען זיין א שלאנג האט דאס געטרינקען און האט דארט אריינגעווארפן זיין ארס זיין גיפט, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, טאר מען זיי נישט אויסגיסן די וואסער אין רשות הרבים, טאמער וועט גיין א מענטש בארוועס, און דער גיפט פון דעם שלאנג וועט אריין גיין אין זיין פיס, ולא יגבל בהם את הטיט, מען טאר נישט מיט צוקנעטן ליים, ולא ירבץ בהם את הבית, מען זאל מיט דעם ניט אויסשפריצן. די שטוב, ולא ישקה מהם את בהמתו, ער זאל נישט אנטרינקען זיין בהמה, ולא בהמת חברו, און נישט די בהמה פון זיין חבר, וועגן סכנת נפשות, כ'האב מורא טאמער וועט נאכדעם וועט מען עס שעכטן. תוספות זאגט, אפילו א בהמה טמאה טאר מען אויך נישט געבן צו טרינקען, אן דעם חשש. פון סכנת נפשות מ'וועט זי שעכטן מ'וועט עס קענען עסן און דער גיפט וועט פארשאפן א בהמה טמאה טאר מען נישט געבן צו עסן מ'איז עובר אויף בל תשחית פארוואזשע זאגן מיר אז לכתחילה מעג ער זאגן ווען די צען פעסער זענען טבל טמא קודם אז ער זעט איינס איז געווארן נתגלה הרי היא תרומת מעשר על תשע חברותיה ווי קען ער דאס זאגן. ענטפערט די גמרא, אפילו עס איז געווארן אפגעדעקט איז נאך אויף עפעס ראוי, דעבר לה במסננת, וועט עס דורכלאזן דורך אזא דורכזייער און די גיפט פון דעם שלאנג וועט בלייבן אויבן, כרבי נחמיה, אזוי ווי רבי נחמיה האט געזאגט, דתניא מיר האבן געלערנט מסננת, איך לייג ארויף א כלי אויף די אנדערע כלי. און דער אויבערשטער קען ווען דו לעכעלעך, די וויין זאל אראפ רינען, און ס'זאל בלייבן אויבן די שמרים. יש בו משום גילוי. מען דארף צודעקן אויך די אויבערשטע כלי. ס'איז נישט גענוג וואס די אונטערשטע כלי איז צוגעדעקט, די אויבערשטע דארף אויך זיין צוגעדעקט, כדי דער שלאנג זאל פון דעם נישט טרינקען. כאטש דער וויין. ווערט זיך דורכגעלייכטערט און ער גייט אראפ אין די אונטערשטע כלי, איך האב מורא טאמער די גיפט פון שלאנג וועט דורכגיין מיט דעם וויין אונטן, און אוואדע און אוואדע ווען די אונטערשטע כלי איז אויפגעדעקט איז דאך זיכער דא די חשש פון גילוי. אמר ר' נחמיה האט ר' נחמיה געזאגט, אימתי, ווען איז דא די חשש פון גילוי בזמן שהתחתונה מגולה. אויב די אונטערשטע כלי ווי עס קומט אריין די וויין די כלי איז אויפגעדעקט אבל בזמן שתחתונה מכוסה אבער דעמאלטס ווען די אונטערשטע כלי איז אויפגעדעקט אף על פי שעליונה מגולה כאטש די אויבערשטע איז אויפגעדעקט אין בה משום גילוי נישטא די סכנה פון גילוי לפי שארס של נחש. ווייל דער גיפט פון שלאנג, דומה לספוג, איז גלייך צו א ספאנדזש, וצוף ועומד במקומו, אראפלאזן אין אונטערשטע כלי וועט זיך נאר דער וויין, און דער גיפט וועט בלייבן אויבן. און ממילא דו פרעגסט מיר למאי חזיא, אויב ס'איז געווען אויפגעדעקט וואס איז ראוי אפשר דא א שלאנג, ס'איז ראה, כ'קען עס דורכלאזן דורך א מסננת. פרעגט די גמרא, ניין, אפילו לויט רבי נחמיה קען מען אין דעם פאל נישט דורכלאזן דורך א זייער, לאו איתמר עלה, מ'האט דען נישט געלערנט אויף דעם, אמר רבי סימון אמר רבי יהושע בן לוי לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין פון רבי נחמיה אז די אויבערשטע איז אפגעדעקט ארט מען נישט, אלא שלא טרקו, ער האט נישט אויסגעמישט דעם גיפט. מיט דעם וויין, למשל ביי מסננת, ער גיסט אריין די וויין אין די אויבערשטע כלי, וועט קומען א שלאנג און ער וועט טרינקען און ער וועט אריינלאזן די גיפט, א מענטש האט עס גארנישט ניט אנגערירט ער האט נישט געמישט, דעמאלט בלייבט איבער דער גיפט אויבן און די וויין רינט אראפ. אבל טרקו אסור, אבער אויב מען האט עס געמישט די ארס מיט דעם וויין העלפט נישט מסננת, און דא אויכעט ביי דעם פאס ווען ער טוט אויסגיסן פון דעם פאס וואס איז געווען אויפגעדעקט און ער לייגט עס אריין אין דעם מסננת, טוט ער זיך אויסמישן דעם גיפט מיט דעם וויין, און דעמאלט וועט זיך דער וויין צוזאמען מיטן גיפט אראפגערינען. ענטפערט די גמרא, התם נמי דארט אויכעט אפשר איז מעגליך דמנח מידי אפומא דחביתא, ער וועט עפעס אוועקלייגן א בגד אדער ביי דעם ברעג פון דעם פאס, ושפי ליה, און ער וועט עס גיסן אראפ פאמעליך. פרעגט די גמרא, ורבי נחמיה, דו זאגסט אז דאס וואס נתגלתה איז עפעס ווערד, גייט ווי רבי נחמיה.

צען פעסער פון טומאה קען אויך אפשיידן איין טמא'דיגע אויף די אנדערע ניין טמא'דיגע. תרומת מעשר פון מעשר ראשון און מן הטהור על הטהור, דאס איז מער פשיטא, און מן הטהור על הטמא, אז טמא'דיגע האב איך ניין פעסער און איין פאס איז טהור, קען איך מאכן דעם טהור מעשר. מן המעשר. אבל לא מן הטמא על הטהור, דאס טאר מען נישט. רבי נחמיה אומר, רבי נחמיה זאגט, אף מן הטמא על הטמא, לא התירו לתרום, מ'האט נישט מתיר געווען אפצושיידן, אלא בשל דמאי, נאר ביי דמאי האט מען מקיל געווען, ווייל רוב עמי הארץ געבן מעשר. דארף איך גיין נאכן רוב אין אמת'ן אז מ'האט שוין יא געגעבן מעשר? און דאס וואס מיר זאגן מ'דארף אפשיידן איז נאר חומרא בעלמא, דעריבער איז מען מקיל. אבער אזוי און מיט דעם האלט רבי נחמיה אז מ'טאר ניט אפשיידן מן הטמא על הטמא, טא ווי קענסטו זאגן אז די ברייתא פון י' חביות גייט ווי רבי נחמיה? רבי נחמיה איז דאך נישט מתיר מן הטמא על הטמא. ענטפערט די גמרא, הכא נמי בשל דמאי, דא אויכעט. וואס ס'שטייט עשר חביות של טבל טמא און אז עס איז איינע נשבר און נתגלתה קען ער עס אפשיידן רעדט זיך עס בשל דמאי און בשל דמאי האט מען דאך מקיל געווען אז מן הטמא על הטמא קען מען אויכעט אליבא דרבי נחמיה אמר מר מיר האבן פריער געלערנט ובשמן לא יעשה כן, ביי שמן זאל ער נישט אזוי טון, מפני הפסד כהן, צוליבן שאדן פון כהן. פרעגט די גמרא, מאי שנא שמן, פארוואס ביי שמן, ער האט צען טמא'דיגע פעסער פון מעשר ראשון פון שמן, און ער דארף אפשיידן איינס צו געבן דעם כהן, איז אויב ער זעט עס ווערט צעבראכן, טאר ער אזוי נישט טון, פארוואס טאר ער אזוי נישט טון? דראוי להדליק, ווייל מיט דעם שמן קען מען הייצן טמא'דיגערהייט אויך, און יעצט אז ס'ווערט צובראכן האט דאך דער כהן שאדן. יין נמי ראוי לזילוף, פארוואס לכתחילה, ווען ער האט צען פעסער פון וויין טבל טמא, מעג ער לכתחילה איינס אפשיידן, ער מאכט דאך שאדן דעם כהן ווען ער זאל געבן דעם כהן דעם יין, טמא, קען ער עס אויסשפריצן אין שטוב, און יעצט קען ער ניט. וכי תימא זילוף לאו מילתא היא, דו וועסט זאגן, דאס וואס מען שפריצט אויס וויין אין הויז זאל האבן א גוטן ריח, איך טו זיך מיט דעם נישט רעכענען. והאמר שמואל משום רב חייא, שמואל האט געזאגט אין נאמען פון רב חייא,

איז אפילו דו דארפסט צאלן פאר איין לאג צוויי סלעים זאלסטו באצאלן ווייל עס איז אין דעם דא א גרויסע הנאה, זע איך דאך אז זילוף איז א גרויסע זאך, אויב אזוי בלייבט דאך שווער פארוואס מעג ער ביי יין לכתחילה גיין אפשיידן די פאס וואס עס ווערט צובראכן. ווען ער זאל עס געבן דעם כהן טמא'דיגערהייט קאן מען מאכן זילוף און יעצט האט ער שאדן. ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בחדש נייע וויין וואס האט נאך נישט קיין ריח און נישט ראוי לזילוף פרעגט די גמרא והא ראוי לישנו ער איז דאך ראוי מען זאל אים האלטן ביז ער ווערט אלט און ער וועט האבן א גוטן ריח מען וועט אים מזלף זיין ענטפערט די גמרא אתי ביה לידי תקלה מען טאר אים נישט האלטן כ'האב מורא מען וועט אים קומען טרינקען טמא'דיגערהייט מען וועט פארגעסן פרעגט די גמרא שמן נמי אתי ביה לידי תקלה טמא'דיגע שמן זאגן מיר איז דא א שאדן פון כהן ער קען עס אויסנוצן פארוואס האב איך נישט קיין מורא מען וועט קומען לידי תקלה? ענטפערט די גמרא דמנח בכלי מאוס דעם שמן לייגט ער אריין אין א מיאוס'ע כלי ממילא וועט ער עס נישט קומען נוצן אויף צו עסן פרעגט די גמרא יין נמי מנח ליה בכלי מאוס ער האט דאך א ברירה צו נעמען דעם נייעם וויין אריין לייגן אין א מיאוס'ע כלי ביז ער וועט ווערן אלט און ער וועט האבן א גוטן ריח ענטפערט די גמרא השתא לזילוף קא בעי ליה ער דארף דער וויין זאל האבן א גוטן ריח, מען זאל אים אויסשפריצן אז זאל שמעקן, בכלי מאוס קא מנח ליה, זאל ער אריין לייגן אין א שלעכטע כלי וואס עס זאל באקומען א שלעכטן ריח, רש"י. זאגט די גמרא, ותקלה עצמה, צי מיר האבן מורא טאמער מען וועט קומען לידי תקלה, תנאי היא, אין דעם דין איז דא א מחלוקת פון תנאים, דתניא, מיר האבן געלערנט. חביות של יין של תרומה שנטמאת, א פאס פון וויין וואס דאס איז געווען תרומה, ס'איז געווארן טמא, בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, תשפך הכל, וואס זענען זיי מוסיף מיט דעם ווארט הכל צוזאמען, מען זאל עס גלייך אינגאנצן אויסגיסן, נישט ביסלעכווייז, ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, תעשה זילוף, אז מען מעג נוצן דעם וויין צוביסלעכווייז אויסגיסן אין שטוב ס'זאל האבן א גוטן ריח. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, האט רבי ישמעאל ברבי יוסי געזאגט אני אכריע, איך וועל מכריע זיין, א טייל וועל איך פסק'נען ווי די בית שמאי, וועל איך און די בית שמאי זיין א רוב לגבי די בית הלל, און א טייל וועל איך פסק'ענען ווי בית הלל, וועל איך און די בית הלל זיין א רוב כנגד בית שמאי, ווייל די תורה זאגט דאך אחרי רבים להטות, בבית, אויב די יין תרומה טמאה איז דא אין הויז, תעשה זילוף, קען מען עס אויסשפריצן, בשדה תשופך הכל, אבער אין פעלד ביז כ'וועל עס אהיים ברענגען קען איך דאך קומען לידי תקלה, זאל מען עס אויסגיסן.

די בית שמאי האלטן איך האב מורא לתקלה, און די בית הלל זאגן איך האב נישט קיין מורא. לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס האב איך איינגעלערנט די פריערדיגע ברייתא ווי די בית שמאי, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, ס'איז נישט די סדר פון גמרא איך זאל גיין איינלערנען א משנה צו א ברייתא זאל גיין ווי די בית שמאי. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אין הכרעה שלישית מכרעת, נישט הכרעה, די הכרעה שלישית, וואס ס'איז דא א דריטע סברה, מכרעת איז מכריע דו זאגסט נישט די סברה פון בית שמאי און נישט די סברה פון בית הלל, דו זאגסט א אייגענעם טעם, ווייל די בית שמאי און די בית הלל האבן דאך נישט דערמאנט בית און שדה, הייסט עס אז זיי האלטן, אז ס'איז נישט דא קיין סברה מחלק צו זיין פון בית ביז שדה, ס'איז נישט דא מער א שטיקל סברה צו זאגן אז בבית זאל מען מעגן מאכן זילוף, זאגסטו דאך א אייגענעם טעם, הייסט עס נישט קיין הכרעה? ווען הייסט עס יא הכרעה? ווען ס'זאל שטיין די בית שמאי זאגן בין נטמאת בבית בין בשדה תשפך הכל, און בית הלל אומרים בין בבית בין בשדה תעשה זילוף, און נאכהער שטייט רבי ישמעאל זאגט אני אכריע בבית תעשה זילוף בשדה תשפך הכל, קומט אויס ער איז מכריע דעם טעם פון זיי ביידע, ביידע אז זיי דערמאנען אי בית אי שדה, הייסט עס אז זיי פארשטייען אז בשדה דארף איך גיכער זאגן מ'זאל אויסגיסן, בבית דארף איך גיכער זאגן זילוף. איז לגבי יעדן איינעם, לגבי יעדן דין איז דא צוויי, לגבי בית איז ער און די בית הלל אנטקעגן די בית שמאי, און לגבי שדה איז ער און די בית שמאי כנגד בית הלל, איז די הלכה ווי צוויי, ווייל אין עומדים דברי יחיד במקום שניים, וועל איך זאגן אחרי רבים להטות, אבער דא זיי האבן נישט מגלה געווען אז ס'דא א חילוק צווישן בית און שדה, איז דאך דאס הכרעה שלישית, דו זאגסט א אייגענעם טעם, דאס א איז נישט מכריע, רש"י.